מסכת שבת דף ע' עמוד ב', פינף שורות פון אויבן. בעי מיניה רבא מר' נחמן, האט רבא געפרעגט א שאלה פון זיין רעבן ר' נחמן, העלם זה וזה בידו מאי, וואס איז די דין ווען איינער האט נעלם געווען פון אים ביידע זאכן, סיי ער האט פארגעסן אז היינט איז שבת ער האט געמיינט אז ס'איז פרייטאג, און ער האט געטון לאמיר זאגן צען מלאכות, און אויף אלע צען מלאכות איז ער אויכעט א העלם, ער ווייסט נישט אפילו ווען ס'איז שבת ווייסט ער נישט אז מ'טאר נישט טון די מלאכות. מ'האט דאך שוין פריער געלערנט אז ווען ס'איז זדון שבת ושגגת מלאכות ברענגט מען עקסטערע קרבנות, ווען ס'איז זדון מלאכות ושגגת שבת ברענגט מען נאר איין קרבן, אבער דא איז ער א העלם א שגגת אויף ביידע סיי אויף די מלאכות און סיי אויף שבת, מאי וואס איז די דין, צו גיי איך בתר די העלם שבת אז מ'דארף נאר ברענגען איין קרבן, צו גיי איך בתר די העלם מלאכות אז מ'דארף ברענגען עקסטערע קרבנות. און רש"י ברענגט אז אונז האבן עס שוין געהאט אינעם פאריגן שיעור אויף דף ס"ט, איז געשטאנען אין א ברייתא שגג בזה ובזה, זהו שוגג האמור בתורה, ווען א מענטש האט פארגעסן ביידע זאכן, סיי ער ווייסט נישט אז מ'טאר נישט טון די מלאכה און סיי ער ווייסט נישט אז היינט איז שבת, דאס איז א ריכטיגע שוגג לכל הדעות. אבער דארט אין די ברייתא איז נישט געשטאנען וויפיל קרבנות ער דארף ברענגען, צו ער דארף ברענגען אויף יעדע מלאכה עקסטער, צו ס'איז גענוג איין קרבן וועגן דעם שגגת שבת, און דאס איז די שאלה דא פון די גמרא. און רשי רעדט שוין אויס אז מען קען עס נישט אויפדרינגען פון די רישא פון די משנה די ערשטע פאל ווען איינער איז אזוי שכח עיקר שבת ווייל דארט איז דאך באמת אויך העלם זה וזה בידו ווייל אויב ער ווייסט נישט בעצם אז עס איז דא אזא מין זאך ווי שבת אין די תורה ווייסט ער דאך נישט ווען שבת איז און ער ווייסט נישט אז די מלאכות זענען אסור און לכאורה דארף מען דאך קענען פון דארט אויפדרינגען אז די משנה זאגט אז מען דארף נישט ברענגען מער ווי איין קרבן. זאגט שוין רש"י פון דארט איז נישט קיין ראיה ווייל דארט רעדט מען אז ער איז שכח עיקר שבת ער ווייסט בכלל נישט פון די גאנצע זאך ווי אזא מין זאך ווי שבת אוואדע הייסט ער נישט מער ווי איין גרויסע שוגג דא ביי אונז רעדט מען אז ער ווייסט אז ס'איז דא מלאכות וואס זענען אסור אום שבת און יענע מלאכות האט ער טאקע נישט געטוהן נאר ער ווייסט נישט פון עטליכע מלאכות לאמיר זאגן צען מלאכות ווייסט ער נישט אז ס'איז אסור אום שבת. און די צען מלאכות האט ער געטוהן און ער האט אויכעט צופאל אין די זעלבע צייט פארגעסן אז היינט איז שבת ער האט געמיינט אז ס'איז פרייטאג און דא קען מען עס תולה זיין אדער אינעם שגגת שבת ער זאל ברענגען נאר איין קרבן פארן שבת אדער איז ער סוף כל סוף שגגת מלאכות אויך זאל ער יא ברענגען פאר יעדן קרבן עקסטער און דאס די שאלה פון די גמרא. אמר ליה האט ר' נחמן געענטפערט הרי העלם שבת בידו וויבאלד ער ווייסט דאך נישט אז היינט איז שבת איז פאר דעם אליין איז ער דאך א גרויסע שגגת שבת ואינו חייב אלא אחת קען ער נישט מחיוב זיין מער ווי איין קרבן. און ווי תוס' איז שוין מסביר אז די סברא פון ר' נחמן איז געווען אז וויבאלד די גאנצע עיקר זאך דא, די עיקר מצוה איז דאך וועגן שבת, דאס וואס מען טאר נישט טון א מלאכה איז דאך אויך נאר ווייל ס'איז שבת, און יעצט אז ס'איז דא ביידע שגגות רעכנט מען זיך מיט די עיקר מצוה מיט די שגגת שבת און מען ברענגט נישט מער ווי איין קרבן. אמר ליה, האט ער אים צוריקגעפרעגט די גמרא, אדרבה האט ער אים צוריקגעפרעגט. הרי העלם מלאכות בידו וחייב על כל אחת ואחת, למעשה איז ער א שוגג אויף יעדע מלאכה און אלס דעם וואלט ער יא געדארפט חייב זיין אויף יעדע קרבן עקסטרע מיט די ריטב"א איז שוין מסביר אז ס'איז נישט מסתבר געווען פאר די גמרא אז מ'זאל ברענגען איין קרבן ווייל מה דאך ווען ער איז נאר א שוגג אויף די מלאכות אליין וואלט ער שוין פאר דעם אליין חייב געווען א עקסטערע קרבן אויף יעדע מלאכה איז יעצט ווייל ס'קומט צו נאך א שוגג ווילסטו אים בעסער מאכן אז ער זאל דארפן ברענגען נאר איין קרבן. אלא אמר רב אשי חזינן, מען דארף זען, אי משום שבת קפריש, הרי העלם שבת בידו, אויב ווען מען דערמאנט דעם מענטש, דו ווייסט אז היינט איז שבת, האט ער זיך געגעבן א שייד אפ און ער האט אויפגעהערט צו טון די מלאכות, איז א סימן אז ביי אים איז די עיקר שגגה וואס ער האט דא געהאט איז געווען די פראבלעם פון שבת, והא ראיה, זעסט דאך אז איינמאל מען דערמאנט אים אז ס'איז שבת, דערמאנט ער זיך שוין בכלל אז מען טאר נישט טון די גאנצע זאך און ער כאפט שוין אז מען טאר נישט טון די מלאכה, זעט מען אז ביי אים איז די עיקר שגגה געווען פון שבת, ואינו חייב אלא אחת וועט ער נאר דארפן ברענגען איין קרבן, ואי משום מלאכה קפריש, טאמער ווען מען האט אים דערמאנט און מען האט אים געזאגט דו ווייסט אז די מלאכה טאר מען נישט טון, און מ'האט אים אפילו נישט דערמאנט אז ס'איז שבת, מ'האט אים נאר געזאגט די מלאכה טאר מען נישט טון, און ער האט זיך גלייך אפגעשיידט, הרי העלם מלאכות בידו, זעט מען אז די עיקר פראבלעם ביי אים איז געווען אז ער האט נישט געוואוסט אז מ'טאר נישט טון די מלאכה, און זעסט דאך אז גלייך ווען מ'זאגט אים אז מ'טאר נישט טון די מלאכה, האט ער זיך שוין געכאפט אז ס'איז שבת אויך, אבער יענץ איז די עיקר, און אויב אזוי וחייב על כל אחת ואחת וועט ער מחויב זיין אויף א יעדע מלאכה א עקסטערע קרבן. תוס' רעדט שוין אויס אז ס'מוז נישט זיין אז די מעשה איז טאקע אזוי געווען אז מ'האט אים געזאגט אדער אז ס'איז שבת אדער האט מען אים געזאגט אז די מלאכה איז אסור און האט זיך אפגעשיידט, מ'נעמט אפיר דעם מענטש און מ'פרעגט אים טראכט אריין וואס וואלט ווען געווען דעמאלטס ווען איינער זאל דיך אפשטעלן און זאגן די ווארט אז ס'איז שבת היינט וואלסטו דיך שוין אפגעשטעלט פון די גאנצע מלאכה? אדער טאמער האט וואלט מען דיר ווען געזאגט אז מ'טאר נישט טוהן די מלאכה וואלסט דיך שוין אפגעשטעלט און אזוי קען מען מברר זיין צו דער מענטש איז בעיקר בשגגת שבת צו בעיקר בשגגת מלאכה. למעשה רעדט שוין אויס תוספות אז טאמער דער מענטש וועט ענטפערן אז קיין איינס פון די צוויי וואלט אים נישט אפגעהאלטן ווען מען וואלט אים נאר דערמאנט די ענין פון שבת וואלט ער זיך נאכנישט אפגעשיידט, און ווען מען וואלט אים נאר דערמאנט די ענין פון מלאכה וואלט ער זיך אויך נישט אפגעשיידט, נאר ווען מען וואלט אים דערמאנט אלע ביידע צוזאמען, דעמאלט איז נאך די שאלה פון די גמרא במקומה עומדת, ווייל איך ווייס קלאר אז ביי דעם מענטש איז אייניג ביידע שגגות. קומט אויס יעצט אז רב אשי איז נישט פושט די איבעיא, רב אשי זאגט נאר אז עס איז דא אמאל א מעגליכקייט מברר צו זיין ביי געוויסע מענטשן וואס ביי אים קען איך זאגן אז ביי אים איז געווען שטערקער די שגגת שבת אדער איז געווען שטערקער די שגגת מלאכה, אז מ'איז מברר צו ווען איינס פון די צוויי אליין וואלט ווען געהאלפן, למשל א מענטש וואס מען וואלט נאר דערמאנט אז ס'איז שבת פאר אים וואלט דאס גענוג געווען און ער וואלט זיך אפגעשיידט, אבער מ'וואלט אים ווען געזאגט אז מ'טאר נישט טון די מלאכה וואלט ער זיך נישט אפגעשיידט, ביי אזא מענטש ווייס איך אז ביי אים איז די עיקר שטארקייט פונעם שוגג געווען די שבת'דיגע חלק, און די זעלבע זאך פארקערט, אזא מין מענטש וואס מען וואלט אים נאר דערמאנט אז די מלאכה איז אסור וואלט עס אים גענוג געווען, אבער דעם שבת ווען מ'וואלט דערמאנט אים ווען וואלט עס נישט גענוג געווען, ווייס איך אז ביי אים איז די עיקר די מלאכה, אבער אין הכי נמי, א מענטש וואס זאגט אז ביי מיר וואלט נישט געווען גענוג קיין איינס פון די צוויי, איך וואלט מען געדארפט דערמאנען ביידע, ביי אים איז די זעלבע שאלה פון די גמרא במקומה עומדת, אז ס'איז העלם זה וזה בידו, און איך ווייס נישט צו מען גייט בתר די שגגת שבת, צו בתר די שגגת מלאכות. אמר ליה רבינא לרב אשי, רבינא טענה'ט אבער צו רב אשי אז ס'איז נישט ריכטיג, אפילו דער מענטש וואס ענטפערט אז ווען מ'וואלט אים געזאגט אז ס'איז שבת וואלט ער זיך שוין אפגעשיידט, און דו ווילסט זאגן אז פאר דעם הייסט ער אז די עיקר איז ביי אים די שגגת שבת און ער דארף נאר ברענגען איין קרבן טענה'ט רבינא ס'איז נישט אמת ווייל כלום פריש משבת אלא משום מלאכות אפילו ווען דער מענטש שיידט זיך אפ ווען מען האט אים געשריגן אז ס'איז שבת האט ער זיך געכאפט לכבוד דעם אה וואס וויל יענער זאגן אז ס'איז שבת וואס איז דער מענטש ווייסט דאך נישט אז מען טאר נישט טון די מלאכה שבת האט ער זיך אנגעהויבן צו כאפן מן הסתם מיינט יענער צו זאגן אז מען טאר נישט שבת טון די מלאכה קומט אויס אז אפילו טאקע ער האט זיך פורש געווען ווייל מען האט אים דערמאנט אז ס'איז שבת אטאמאטיש איז ער דאך זיך אויכעט פורש ווייל ער כאפט זיך יעצט אז אום שבת טאר מען נישט טון די מלאכה, איז ס'כאילו ווי יענער וואלט אים דערמאנט ביידע זאכן צוזאמען, און די זעלבע זאך כלום פריש ממלאכות אלא משום שבת, אפילו דער מענטש וואס ווען מ'האט אים געזאגט דו ווייסט אז שבת דו ווייסט אז מ'טאר נישט טון די מלאכה, אפילו מ'האט אים נישט געזאגט אז ס'איז שבת און ער האט זיך אפגעשיידט איז דאך אויך די פשט ווייל ער האט זיך אנגעהויבן צו כאפן אה מן הסתם פארוואס זאגט עס מיר יענער יעצט, מסתם ווייל היינט איז שבת, קומט אויס אז מיט דעם וואס יענער האט אים דערמאנט איינע פון די צוויי זאכן ער האט זיך אפגעשיידט איז כאילו ווי יענער וואלט אים דערמאנט אלע ביידע זאכן. אין אנדערע ווערטער רבינא טענה'ט צו רב אשי אז ס'איז נישט דא אזא מין זאך אז מען קען מברר זיין ביי א מענטש וואס איז ביי אים די שטערקערע שוגג ווייל וויבאלד פאקטיש האט דער מענטש נישט געוואוסט פון ביידע זאכן און אפילו מען האט אים נאר דערמאנט איין זאך איז די פשט אטאמאטיש כאילו ווי מען האט אים דערמאנט ביידע זאכן און די שאלה בלייבט במקומה עומדת וואס הייסט אלעמאל העלם זה וזה בידו און מען קען נישט וויסן וואס איז שטערקער צו מען גייט בתר די שגגת שבת צו בתר די שגגת מלאכות. דאס פירט אויס רבינא, אלא לא שנא, ס'איז נישט קיין נפקא מינה צו ער האט זיך פורש געווען ווייל מ'האט אים דערמאנט אז ס'איז שבת, צו ווייל מ'האט אים דערמאנט אז מ'טאר נישט טון די מלאכה, אלעמאל הייסט עס העלם זה וזה בידו, און די שאלה בלייבט במקומה עומדת, און רש"י געבט א לייג צו אז מ'וועט נאר דארפן ברענגען נישט מער ווי איין קרבן, און ווי די מהרש"א איז מסביר, נישט ווייל די בעיא איז געווארן אויפגעדרינגען, ניין, אז וויבאלד איך ווייס דאך נישט וואס מ'דארף טון, קען מען נישט ברענגען מערערע קרבנות ווייל ס'איז דאך דא א שאלה אז אפשר דארף מען נישט ברענגען מער ווי איין קרבן דעמאלטס האט דאך די אלע איבריגע קרבנות וואס ער ברענגט איז דאך א איסור ער וועט אריינברענגען חולין לעזרה איז מוז מען מחמיר זיין און זאגן אז ער קען נישט ברענגען מער ווי איין קרבן. ביז דערווייל איז עס א בעיא דלא איפשטא אבער די גמרא וויל עס דא פרובירן אויפצודרינגען פון א משנה תנן אונז וועלן מיר לערנען א משנה שפעטער אויף דף ע"ג אבות מלאכות ארבעים חסר אחת. והוינן בה די גמרא פרעגט דארט מנינא למה לי וואס דארף ער זאגן אז ס'איז נײַן און דרײַסיק ער רעכנט דאך שוין אויס אלע מלאכות און איך קען אליינס נאכרעכענען און זעהן אז ס'איז דא נײַן און דרײַסיק ואמר רבי יוחנן שאם עשאן כולם בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת אז די נאמבער נײַן און דרײַסיק וויל ער ארויס ברענגען אז ס'איז דא א מעגליכקייט אז א מענטש זאל קענען ברענגען נײַן און דרײַסיק קרבנות אז אויב ער האט געטוהן אלע נײַן און דרײַסיק בהעלם אחד שבת אפילו ווען ס'איז געווען בהעלם אחד ער נישט געוואוסט אינמיטן אז ער האט געזינדיגט, דאך דארף ער ברענגען א קרבן אויף יעדע איינע מלאכה עקסטער, ער דארף ברענגען נײַן און דרײַסיק קרבנות, ביז אהער זאגט ר' יוחנן. די גמרא האט יעצט געלערנט אז וויבאלד א מענטש רעדט זיך דא אז ער ווייסט נישט פון אלע נײַן און דרײַסיק מלאכות, מען מוז דאך איינזעצן דא אז כדי ער זאל ברענגען א קרבן אויף יעדע מלאכה מוז ער דאך זיין א שגגת מלאכה, ער ווייסט בכלל נישט אז מען טאר שבת נישט טון די אלע נײַן און דרײַסיק מלאכות, האט די גמרא פארשטאנען אז אזא מענטש אטאמאטיש הייסט א שגגת שבת אויכעט, ווייל אפילו ער זאגט היינט איז שבת, ווייסט ער אבער גארנישט פון קיין שבת, די עיקר שבת איז דאך אז מען טאר נישט טון קיין מלאכות, מען דארף רוען, און אז ער ווייסט בכלל נישט פון קיין איינס פון די נײַן און דרײַסיק מלאכות, הייסט עס אטאמאטיש ווי ער איז שגג בזה ובזה, ווייל ביי אים איז שבת גארנישט אנדערש ווי א אנדערע טאג פון אינמיטן די וואך. און אויב אזוי קען מען אויסדרינגען פון די משנה ווייל די משנה האט אנגעכאפט נאמבער נײַן און דרײַסיק וואס פון דעם האמיר ארויסגעלערנט ווי רבי יוחנן האט געזאגט אז דאס ווייזט אז מ'דארף ברענגען נײַן און דרײַסיק קרבנות קען מען דאך אויסדרינגען אז שגג בזה ובזה דארף ער יא ברענגען אויף יעדע מלאכה עקסטער א קרבן. גמרא אי אמרת בשלמא העלם זה וזה בידו חייב על כל אחת ואחת גאנץ גוט אויב דו זאגסט אז ווען א מענטש איז ווייסט ביידע נישט ער ווייסט נישט אז מ'טאר נישט טון די מלאכה און ער ווייסט אויך נישט אז היינט איז שבת און דאך עט ער חייב זיין אויף יעדע מלאכה עקסטער, שפיר איז זייער גוט פארוואס די משנה זאגט אז מען דארף ברענגען נײַן און דרײַסיק קרבנות, ווייל דער מענטש אטאמאטיש איז העלם זה וזה בידו. אלא אי אמרת העלם שבת בידו, אינו חייב אלא אחת, טאמער עסטו וועלן זאגן אז וויבאלד און ער האט דאך א העלם שבת אויכעט, אפילו אויב ס'איז העלם מלאכות אויך, העט ער נישט דארפן ברענגען מער ווי איין קרבן אויף שגגת שבת. לאמיר זעהן, היכי משכחת לה? וויאזוי קען זיין אז די משנה זאל זאגן אז מען דארף ברענגען נײַן און דרײַסיק קרבנות, מוזט דאך זאגן בזדון שבת ושגגת מלאכות, ווייל דו האסט דאך יעצט געזאגט אז טאמער איז העלם זה וזה בידו זאגסט דאך אז מען דארף נישט ברענגען מער ווי איין קרבן, מוז דאך זיין אז די איינציגסטע וועג וואס מען זאל קענען ברענגען מערערע קרבנות איז ווען ער ווייסט יא אז היינט איז שבת, ער ווייסט נאר נישט אז מען טאר נישט טון די מלאכות. איז הניחא אי סבר לה כר' יוחנן אויב גאנץ גוט. די תנא פון די משנה עט האלטן אזוי ווי ר' יוחנן וואס אונז האמיר אויבן געלערנט דאמר כיוון ששגג בכרת אף על פי שהזיד בלאו אז ווען א מענטש כאטשיג ער ווייסט אז מען טאר נישט טון די עבירה וויבאלד ער ווייסט נאר נישט אז אויף די עבירה קומט מען א כרת הייסט עס נאך אלץ א שוגג טאמער האלט מען מיט די שיטה פון ר' יוחנן איז זייער גוט אז משכחת לה דידע ליה שבת בלאו קען מען דא רעדן פון א מענטש וואס ער האט געוויסט אז שבת טאר מען נישט טון די נײַן און דרײַסיק מלאכות און ס'איז א לא תעשה ער האט נאר נישט געוואוסט אז אויב מען טוט עס איז מען חייב כרת, ס'וועט הייסן שגגת מלאכות ווייל אויף יעדע מלאכה איז ער דאך א שוגג ער ווייסט נישט אז ס'איז דא דערויף א כרת, און פון די אנדערע זייט איז עט עס הייסן זדון שבת ווייל ער ווייסט למעשה יא אז היינט איז שבת, מיט וואס ווייסט ער אז היינט איז שבת? ער ווייסט אז מען טאר נישט טון קיין מלאכה אז ס'איז א לא תעשה. אויב איך גיי מיט די מהלך פון ר' יוחנן ביסטו גערעכט אז פון די משנה קען מען גארנישט אויפדרינגען וואס טוט זיך טאמער א מענטש איז העלם זה וזה בידו, ווייל מען קען איינזעצן אז די משנה רעדט נישט אויף אזא אופן, מען רעדט טאקע יא פון זדון שבת ושגגת מלאכות, ער ווייסט נישט אז די אלע מלאכות זענען א כרת און ער ווייסט יא אז היינט איז שבת און אז מען טאר נישט טון די מלאכות און דאך דארף מען ברענגען נײַן און דרײַסיק מלאכות. ווייל למעשה איז ער א שוגג אויף יעדע מלאכה באזונדער, און די משנה רעדט בכלל נישט אויף א מענטש וואס איז העלם זה וזה בידו. אלא אי סבר לה כר' שמעון בן לקיש, אויב אונז עמיר האלטן ווי די סברא פון ריש לקיש דאמר וואס ער האלט עד שישגוג בלאו וכרת, אז כדי א מענטש זאל קענען ברענגען א קרבן חטאת איז נאר אויב ער ווייסט נישט ביידע זאכן, סיי ער ווייסט נישט אז ס'איז דא א כרת און ער ווייסט אויך נישט בכלל אז ס'איז דא דערויף א לא תעשה, מוז מען דאך זאגן אז אויב די משנה זאגט נײַן און דרײַסיק קרבנות אז א מענטש ברענגט עס, רעדט מען דאך דא פון א מענטש וואס האט געטון די נײַן און דרײַסיק מלאכות און ער ווייסט בכלל נישט אז ס'איז דא אפילו א לא תעשה דערויף. אויב אזוי דידע ליה לשבת, דידע ליה שבת במאי, וויאזוי קענסטו זאגן אז די משנה רעדט זיך? מיט וואס ווייסט ער אז היינט איז שבת? אויב מ'מעג טון, אויב לויט אין זיינע אויגן מעג מען טון אלע מלאכות איז דאך שבת פונקט ווי א אנדערע טאג פון די וואך, אויב אזוי איז אפילו אויב דער מענטש זאגט איך ווייס אז היינט איז שבת, למעשה מיינט דאס צו זאגן אז ס'איז שגגת שבת בידו אויך ווייל ער האט נישט קיין אהנונג וואס שבת באדייט בכלל. אין אנדערע ווערטער טענה'ט די גמרא יעצט אז אויב מ'גייט מיט די מהלך פון ריש לקיש'ן וועט אויסקומען אז אין די משנה ווען א מענטש ברענגט נײַן און דרײַסיק קרבנות אויף נײַן און דרײַסיק מלאכות אטאמאטיש מוז עס זיין שגגת מלאכות און אויך שגגת שבת, ס'איז נישט דא קיין אנדערע וועג. און אויב אזוי וועט זיין אויפגעדרינגען פון די משנה אז מען ברענגט א עקסטערע קרבן אויף יעדע איינע. די גמרא וויל נישט דא טענה'ן על כרחך אז די בעיא איז אויפגעדרינגען, ווייל די גמרא אליין האט דאך געזאגט אז מען קען איינזעצן די משנה אזוי ווי ר' יוחנן, און לויט ר' יוחנן קען דאך זיין אז די משנה רעדט פון זדון שבת, והעלם מלאכות, און די משנה רעדט בכלל נישט פון העלם זה וזה בידו, קען מען נישט וויסן וואס דארטן איז די דין, די גמרא טענה'ט נאר אז אויב איך האלט ווי ריש לקיש, לכל הפחות, וועט דאך מוזן די משנה רעדן פון העלם זה וזה בידו, און דערביי וועט זיין אויפגעדרינגען אז מ'גייט בתר שגגת מלאכות און מ'ברענגט א קרבן אויף יעדע איינע, זאגט די גמרא ניין אז אפילו לויט ריש לקיש קען מען אויך נישט אויפדרינגען ווייל איך וועל דאך זאגן אז די משנה רעדט זיך יא בזדון שבת והעלם מלאכות איי ווי קען זיין אז ער ווייסט נישט פון קיין איינע פון די נײַן און דרײַסיק מלאכות וויאזוי קען זיין אז ס'איז זדון שבת און אזוי ווי אונז האבן שוין געזאגט אינעם פאריגן שיעור דידע לה בתחומין ואליבא דרבי עקיבא דער מענטש ווייסט אז מען טאר נישט ארויסגיין חוץ לתחום שבת און מען האלט אזוי ווי רבי עקיבא וואס דאס איז א איסור דאורייתא קומט אויס אז ווען דער מענטש ווייסט די הלכה ווייסט ער דאך עפעס פון די דינים פון שבת, ממילא הייסט עס יא שוין א זדון שבת ושגגת מלאכות, און אויב אזוי קומט אויס אז די משנה טוט נאר רעדן אויף אזא אופן, און בהעלם זה וזה בידו וועט ווייטער בלייבן איבעיא דלא איפשטא. און יעצט וועל מען מאכן בקיצור א סך הכל אויפן גאנצן בלאט מסכת שבת דף עיין. און די משנה האט דאך געשטאנען אז איינער וואס איז שוכח עיקר שבת, ער ווייסט בכלל נישט פון אזא מין זאך ווי שבת, העט ער דארפן נישט ברענגען מער ווי אויף אלע שבתים צוזאמען, און אויף אלע מלאכות צוזאמען נישט מער ווי איין קרבן, טאמער האט ער אבער יא געוואוסט אז ס'איז דא אזא מין זאך ווי שבת, ער האט נאר געטוהן געוויסע שבתים מלאכות ווייל ער האט פארגעסן דעמאלטס אז ס'איז שבת, ער האט געמיינט ס'איז פרייטאג, איז דעמאלטס העט ער דארפן ברענגען א קרבן אויף יעדן שבת באזונדער. און די גמרא זאגט פון וואו לערנט מען ארויס די חילוק? ווייל אין די תורה איז דא צוויי פסוקים, איין פסוק שטייט ושמרו בני ישראל את השבת, און איין פסוק שטייט ואת שבתותי תשמרו, שבת איז א לשון יחיד און שבתותי איז א לשון רבים. ווי אונז העמיר יעצט זעהן אז פון איין פסוק קומט אויס שמירה אחת לכל השבתות אז מ'דארף נישט ברענגען מער ווי איין קרבן פאר אלע שבתים, און פון די אנדערע פסוק קומט אויס אז שמירה על כל שבת ושבת אז פאר יעדע שבת דארף מען ברענגען א עקסטערע קרבן איז אליינס מסתבר צו זאגן אז דער פסוק וואס מען דארף נאר ברענגען איין קרבן רעדט מען אוודאי א מענטש וואס האט בכלל נישט געוואוסט פון קיין שבת און ער איז איין גרויסע שוגג און דער פסוק וואס זאגט אז מען דארף ברענגען אויף יעדן שבת עקסטער רעדט מען ער האט יא געוואוסט פון שבת ער האט נאר געמאכט זיין שוגג איז נאר געווען אז ער האט יעדע וואך עקסטער פארגעסן אז ס'איז שבת פאר דעם דארף מען ברענגען א עקסטערע קרבן יעצט וויאזוי ליגט די צוויי פסוקים וויאזוי טייטשט מען עס אפ האמיר א מחלוקת פון אמוראים איין אמורא האט געלערנט אז ושמרו בני ישראל את השבת מיינט די תורה צו רעדן דא פון אלע שבתים פון די גאנצע וועלט, און די תורה רופט עס בלשון יחיד צו זאגן אז ושמרו את השבת, אז אלע שבתים פון די גאנצע וועלט איז א שמירה אחת, און ווען א מענטש האט מחלל געווען אפילו זייער אסאך שבתים אויפאמאל העט ער ברענגען נישט מער ווי איין קרבן. און פון דא העמיר ארויסלערנען די ערשטע דין פון די משנה אז השוכח עיקר שבת, און ווייל ס'שטייט ואת שבתותי תשמרו, לערן איך ארויס שמירה על כל שבת ושבת, און פון דעם לערנט מען ארויס די צווייטע דין פון די משנה אז ער דארף ברענגען אויף יעדן שבת א עקסטערע קרבן. א אנדערע אמורא געזאגט פונקט פארקערט, ווען ס'שטייט ושמרו בני ישראל את השבת מיינט מען טאקע נישט מער ווי איין איינציגסטע שבת, און אז די תורה זאגט ושמרו את השבת מיינט אז אויף איין שבת איז דא איין שמירה, אויף די נעקסטע שבת איז דא נאך א שמירה. קומט אויס אז פון ושמרו לערן איך גאר ארויס אז מ'ברענגט א קרבן אויף יעדן שבת באזונדער, און פון די פסוק ואת שבתותי תשמרו עלעך זאגן אז תשמרו איז א לשון יחיד, איין שמירה, שבתותי פאר אלע שבתים פון די וועלט, דאס מיינט אז מ'עט ברענגען נישט מער ווי איין קרבן פאר אסאך שבתים. דאס איז זיכער אז פון איינע פון די צוויי פסוקים קומט אויס שמירה אחת לכל השבתות און פון די אנדערע פסוק קומט אויס שמירה על כל שבת ושבת, נאר א מחלוקת אמוראים וועלכע פסוק לערנט אונז וואס. האט מען געהאט אין די צווייטע און די דריטע פאל פון די משנה אז די צווייטע פאל איז געווען שגגת שבת. וזדון מלאכות און אויף דעם האט מען געזאגט אז ער דארף ברענגען א קרבן אויף יעדן שבת, און די דריטע פאל איז געווען פארקערט, שגגת מלאכות וזדון שבת, און אויף דעם האט מען געזאגט ער דארף ברענגען א קרבן אויף יעדע מלאכה, און די גמרא פרעגט וואס איז פשט, וואס איז די הסבר דערויף? איז געווען איין אמורא וואס האט גע'טענה'ט אז ווייל ביי די צווייטע פאל פון די משנה ווען ער איז שגגת שבת ער מיינט אז ס'איז פרייטאג, איז וויאזוי דערמאנט מען אזא מענטש אז ער טאר נישט טון די אלע מלאכות? מען געבט אים א זאג די ווארט איר ווייסט היינט איז שבת, און אין די מינוט וואס מען זאגט אים דאס איז ער גלייך פורש ווייל דאס איז דאך געווען זיין גאנצע טעות דא, זעט מען אז ביי אים איז די שוגג אויפן שבת ממילא דארף ער ברענגען די קרבן אויפן שבת. ווידעראום אין די סיפא אז מען וועט זאגן פאר די מענטש אז ס'איז שבת וועט ער זיך נישט פורש זיין ווייל ער ווייסט דאך אז ס'איז שבת, מוז מען דאך אים זאגן די מלאכה טאר מען נישט טון. און ערשט דעמאלטס וועט ער זיך פורש זיין, זעהט מען דאך אז ער איז בעיקר די שוגג אויף די מלאכה און פאר דעם דארף מען ברענגען אויף יעדע מלאכה באזונדער. למעשה טענה'ט אבער די גמרא אז די סברא איז נישט ריכטיג ווייל ביידע פון זיי, סיי די מענטש פון די צווייטע פאל פון די משנה סיי די מענטש פון די דריטע פאל, למעשה ווען זיי שיידען זיך אפ שיידען זיי זיך אפ וועגן ביידע זאכן צוזאמען, למשל אין די צווייטע פאל ווען דו זאגסט פאר יענע מענטש היינט איז שבת, דאס איז נישט גענוג פאר אים זיך אפצושיידן, ווייל ער בנוסף צו דעם וואס ער ווייסט אז די מלאכה טאר מען נישט טון, וועגן ביידע זאכן צוזאמען שיידט ער זיך אפ. די זעלבע זאך אין די סיפא, ווען ער זאגט יענעם מען טאר נישט טון די מלאכה, איז דאס אליין נישט גענוג אז מען זאל זיך אפשיידן, אום מאנטאג מעג מען טון אזא מלאכה, נאר ווייל ער ווייסט אויך אז ס'איז שבת היינט, פאר דעם שיידט ער זיך אפ. קומט אויס אז אין ביידע פלעצער שיידט ער זיך אפ וועגן ביידע, ווייל ער ווייסט אז שבת טאר מען נישט טון די מלאכה. איז נישט דאס איז די סברא, איז די גמרא ברענגט א אנדערע סברא פון די חילוק פון די צוויי פעלער. די גמרא ענטפערט אז די סברא איז זייער פשוט, פארוואס ברענגט א מענטש א קרבן, ווייל ער איז געווען א שוגג, די חלק הקרבן קומט אויף די חלק השוגג, איז אין די ערשטע און די צווייטע פאל פון די משנה וואס דארט רעדט מען אז ער איז געווען א שוגג נאר אויף די שבת, אבער אויף די מלאכות אז מען טאר עס נישט טון שבת האט ער געוואוסט, איז די גאנצע שוגג נישט מער ווי איין גרויסע שוגג, ער ווייסט נישט אז היינט איז שבת, און אז ס'איז דא איין שוגג קען ער נישט ברענגען מער ווי איין קרבן. ווידעראום אין די סיפא, וואס דארט איז פארקערט, ער ווייסט דאך יא אז היינט איז שבת, און ער מאכט אסאך שגגות, ער ווייסט נישט אז מ'טאר נישט טון די מלאכה און מ'טאר נישט טון יענע מלאכה, און וויבאלד ס'איז דא אסאך שגגות, דארף ער ברענגען אויף יעדע מלאכה, איז ער דאך א עקסטערע שוגג, דארף ער ברענגען א עקסטערע קרבן. אין די דריטע פאל פון די משנה איז דאך געשטאנען אז וויבאלד ער איז זדון שבת ושגגת מלאכות דארף ער ברענגען א קרבן אויף יעדע מלאכה, און די גמרא פרעגט ווער זאגט טאקע אז יעדע מלאכה איז מחייב א עקסטערע קרבן, אין די תורה שטייט דאך לא תעשה כל מלאכה, פונקט ווי ווען א מענטש עסט אסאך שטיקלעך חלב וועט ער נישט חייב זיין בהעלם אחד מער ווי איין קרבן, איז אפשר ווען איינער טוט אלע מלאכות אום שבת איז ער אויך נישט חייב מער ווי איין קרבן? אויף דעם ענטפערט דער אמורא שמואל אז דארט שטייט מחלליה מות יומת, ווייל דער פסוק איז דאך איבריג ווייל ס'שטייט דאך שוין אין א אנדערע פסוק כל העושה בו מלאכה מות יומת ווייס איך דאך שוין אז במזיד קומט זיך מיתה זאג איך אם אינו ענין למזיד תנהו ענין לשוגג און פאר דעם שטייט מחלליה מות יומת א דאפלט לשון אז מיתה מיינט נישט נאר מיתה ס'מיינט ממון אז אויף יעדע עבירה דארף מען ברענגען עקסטערע מות יומת א עקסטערע קרבן און די גמרא פרעגט פארוואס דארף דער אמורא שמואל אויפקומען מיט א נייע לימוד אויף דעם ס'איז דאך שוין דא א לימוד פון התנא ר' נתן. תנא ר' נתן ברענגט אין א ברייתא אז ס'שטייט דארט אין פרשת ויקהל ביי די מלאכת המשכן שטייט דארטן אלה הדברים אשר ציוה ה' ששת ימים תעשה מלאכה, און ווען ס'שטייט אלה הדברים, דברים איז דאך לשון רבים אז ס'איז צוויי זאכן, און די ה' איז נאך א זאך איז שוין דריי, אלה איז בגימטריא זעקס און דרייסיג, דא איז די תורה מרמז אז די זעקס און דרייסיג מלאכות טאר מען נישט טון אום שבת, ווייל ס'שטייט גלייך נאכדעם אלה הדברים וואס מ'טאר נישט טון און ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי תשבות. זאגט די תנא רב נתן כ'וואלט געקענט מיינען אז ווען איינער האט געטוהן די אלע נײַן און דרײַסיק מלאכות בהעלם אחד זאל ער נאר דארפן ברענגען איין קרבן. קודם וויל עס רב נתן ארויסנעמען וואס עס שטייט אין פסוק בחריש ובקציר תשבות, פארוואס האט די תורה געדארפט שרייבן שבת אז מען טאר נישט אקערן און שניידן עקסטער, ווייל די תורה האט געוואלט ווייזן אז אויף די מלאכות איז דא א עקסטערע קרבן חטאת, אבער למעשה טענה'ט רבי נתן אז פון דא קען מען נאך נישט ארויסלערנען אז אויף אלע מלאכות איז דא עקסטערע קרבן חטאת, ווייל אפשר נאר אויף די צוויי, ווייל די תורה האט דאס עקסטער ארויסגעשריבן, אבער אויף די אנדערע זיבן און דרײַסיק וועט מען טאקע נישט ברענגען מער ווי איין קרבן. למעשה ברענגט ער אז פאר דעם טאקע האט די תורה געשריבן לא תבערו אש בכל מושבותיכם דארט אין פרשת ויקהל, וואס דאס איז דאך איבריג, ווייל ס'איז דאך א דבר שהיה בכלל, ס'איז דאך שוין געשטאנען לא תעשה כל מלאכה איז דאך שוין נכלל געווען אין דעם פייער אויך, פארוואס דארף שטיין לא תבערו אש, צו זאגן אז טאמער טוט מען עס בשוגג ברענגט מען אויף דעם א עקסטערע קרבן און כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא נאר לערנט אויף דער גאנצער כלל אז אויף אלע מלאכות פון שבת דארף מען ברענגען אויף יעדע איינס א עקסטערע קרבן. איז פארוואס האט שמואל נישט געקענט נוצן דער זעלבע לימוד ווי דער תנא רבי נתן? ענטפערט די גמרא ווייל שמואל האלט אזוי ווי דער בעל פלוגתא פון רבי נתן וואס דאס איז רבי יוסי און ער האלט, רבי יוסי האלט אז די סיבה פארוואס די תורה האט געשריבן לא תבערו אש איז נישט ללמד על הכלל כולו אז חילוק חטאות, נאר צו זאגן אז ווען מען צינדט אן א פייער אין שבת איז נאר דא א פשוט'ער לאו און ס'איז נישט דא קיין מיתה און קיין כרת אזוי ווי אלע אנדערע מלאכות. טענה'ט די גמרא, נו אויב אזוי זאל שמואל ארויסלערנען חילוק מלאכות פונעם זעלבן פלאץ פון ווי רבי יוסי לערנט עס ארויס, ווייל מ'לערנט ארויס ועשה מאחת מהנה. פון אחת און הנה לערן איך ארויס פעמים אסאך מאל טוט מען איין עבירה, ס'מיינט איין מין עבירה פון חילול שבת און הנה און מ'דארף ברענגען אסאך קרבנות דערויף, דאס איז ביי שגגת שבת, שגגת מלאכות וזדון שבת, און נאכדעם קען מען זאגן פארקערט, אחת, אז מ'דארף ברענגען נישט מער ווי איין קרבן הנה אויף אסאך עבירות, דאס איז ווען ס'איז שגגת שבת וזדון מלאכות. און די גמרא ברענגט שוין אז פאר דעם שטייט א עקסטערע מ' אויך, מאחת מהנה, פון די מאחת לערן איך ארויס אז אפילו ווען א מענטש האט געפלאנט צו שרייבן למשל די גאנצע ווארט שמעון אום שבת, און למעשה האט ער נישט געשריבן די גאנצע, ער האט נאר געשריבן ש' מ', שם, איז דאס שוין אויך מאחת, אפילו ער האט נאר געטון א חלק פון א גאנצע מלאכה, וויבאלד דאס איז שוין א ווארט פאר זיך איז ער שוין חייב, און פון מהנה לערנט מען ארויס אז נישט נאר ווען א מענטש טוט א אב מלאכה איז ער חייב חטאת, נאר אפילו מהנה, איינער פון זיי, דאס מיינט א תולדה פון די מלאכות איז מען אויך חייב חטאת, על כל פנים, זעט מען דאך אז רבי יוסי לערנט ארויס פון אחת שהיא הנה הנה שהיא אחת דער דין אז מען דארף ברענגען עטליכע קרבנות טאמער ס'איז א שגגת מלאכות. דאס האט שמואל נישט געוואלט ארויסלערנען פון דארט, ענטפערט די גמרא אז שמואל האט געהאלטן אז ס'איז נישט משמע דאס ארויסצולערנען, ער האט געהאלטן אז די גאנצע ווארט מאחת מהנה קומט נאר פון די אנדערע לימודים מאחת שם משמעון און מהנה אז אפילו אויף תולדות איז מען אויך חייב, אבער דאס אחת שהיא הנה הנה שהיא אחת איז נישט משמע געווען פאר אים צו דרש'נען. אז ס'קומט אויס אז ס'איז דא דריי לימודים פון וואו מ'לערנט ארויס חילוק מלאכות, לויט די תנא רבי נתן לערנט מען עס ארויס פון לא תבערו אש דבר שהיה בכלל ויצא ללמד על הכלל כולו, לויט רבי יוסי לערנט מען עס ארויס פון אחת שהיא הנה, און לויט שמואל לערנט מען עס ארויס פון מחלליה מות יומת אלס מיתות הרבה. האט געפרעגט א שאלה פון רב נחמן וואס איז די דין ווען א מענטש האט ביידע זאכן פארגעסן, סיי ער האט פארגעסן אז מען טאר נישט, ער האט נישט געוואוסט. אז מען טאר נישט טון די און די מלאכות, און אויך האט ער פארגעסן אז היינט איז שבת, לאמיר זאגן ס'איז דא צען מלאכות וואס ער האט נישט געוואוסט אז מען טאר נישט טון שבת, און ער האט עס יא געטון, און פער צופאל האט ער אויך געמיינט אז היינט איז נישט שבת, ער האט געמיינט אז ס'איז פרייטאג, איז ער דאך א שוגג סיי אויפן שבת און סיי אויף די מלאכות, צו גייט מען בתר שגגת שבת אז מען ברענגט נאר איין קרבן, צו גייט מען בתר שגגת מלאכות אז מען ברענגט אויף יעדע עקסטער. רב אשי האט געוואלט אויפדרינגען לכל הפחות א חלק פון די בעיא אז טאמער מען זעהט אז דער מענטש ווען מען דערמאנט אים דעם ענין פון שבת דאס אליין איז גענוג פאר אים זיך פורש צו זיין פון די מלאכה איז אזא מענטש וועט נאר דארפן ברענגען איין קרבן חטאת ווייל ביי אים זעהט מען אז די עיקר איז די שגגת שבת טאמער איז ער אזא מענטש וואס ווען מען וואלט אים דערמאנט די חלק אז מען טאר נישט טוהן די מלאכה אן די אן זאגן די ווארט שבת וואלט ער זיך שוין פורש געווען איז א סימן אז ביי אים איז די עיקר שוגג געווען די חלק המלאכה און ער דארפן ברענגען אויף יעדע איינס עקסטער. אבער למעשה טענה'ט די גמרא אז ס'איז נישט ריכטיג ווייל יעדער מענטש אפילו ווען מ'זאגט אים היינט איז שבת און ער איז זיך פורש איז ער דאך פורש וועגן ביידע סיבות צוזאמען ווייל ער כאפט אז ס'איז שבת און ממילא אין שבת טאר מען נישט טון די מלאכה די זעלבע זאך ווען מ'זאגט אים אז די מלאכה טאר מען נישט טון איז אויך די פשט פארוואס זאגט מען עס אים יעצט ממילא כאפט ער זיך אז מסתמא איז היינט שבת על כל פנים קען מען נישט מברר זיין און די גמרא בלייבט אז ס'איז א בעיא דלא איפשטא אז שגג בזה ובזה ווייס איך נישט צו ער ברענגט איין קרבן צו מערערע קרבנות און ווי רש"י זאגט איז אויב אזוי קען מען נישט ברענגען מער ווי איין קרבן חטאת למעשה, ווי די מהרש"א רעדט שוין אויס, ווייל וויבאלד ס'איז דאך א ספק העט דאך זיין טאמער וועט מען ברענגען מער העט דאך זיין חולין בעזרה. גמרא האט געוואלט טענה'ן אז לכאורה קען מען אויפדרינגען די בעיא פון די משנה שפעטער אויף דף ע"ג, וואס דארט ווייסט מען דאך אז ס'שטייט אז ס'איז דא נײַן און דרײַסיק אב מלאכות און רעכנט אויס וואס זיי זענען, און די גמרא האט דארט געזאגט אז די סיבה פארוואס מ'דארף זאגן די נאמבער נײַן און דרײַסיק איז ארויסצולערנען אז ווען איינער טוט אלע אב מלאכות בשוגג בהעלם אחד זאל ער דארפן ברענגען עקסטערע קרבנות. איז אויב איך האלט ווי ר' יוחנן פון דעם וואס האט געזאגט אינעם פאריגן שיעור אז כדי צו זיין א שוגג און ברענגען א קרבן איז גענוג אז ס'איז געווען העלם כרת בידו און אפילו ווען ער איז א מזיד אויף די לאו קען מען טאקע זאגן אז דער משנה רעדט זיך אז ס'איז געווען זדון שבת ער האט געוויסט אז היינט איז שבת אז מ'טאר נישט טון די מלאכות ס'איז א לא תעשה אבער פון דעסטוועגן נאך הייסט עס שגגת מלאכות אויף אלע נײַן און דרײַסיק ווייל ער האט נישט געוויסט אז אויף די אלע זאכן קומט דערויף א חיוב כרת און פאר דעם עט ער דארפן ברענגען נײַן און דרײַסיק עקסטערע מלאכות ווייל ס'איז שגגת מלאכות וזדון שבת און מ'עט טאקע נישט קענען פון דעם משנה גארנישט אויפדרינגען ווייל דא רעדט מען נישט פון העלם זה וזה בידו אבער לויט ריש לקיש וואס ער האלט אז כדי צו ברענגען א קרבן מוז מען זיין א שוגג אין די לאו אויך איז אויב אזוי אז דו רעדסט דא פון א מענטש וואס ברענגט נײַן און דרײַסיק קרבנות מיינט דאך דאס צו זאגן אז ער ווייסט בכלל נישט אז מען טאר נישט טון קיין שום מלאכה אום שבת, און לויט ריש לקיש קענסטו נישט זאגן אז די משנה רעדט זיך בזדון שבת, ווייל וואס הייסט זדון שבת, ער ווייסט נישט אז מען טאר נישט טון קיין שום מלאכה איז דאך דעם שבת פונקט ווי אינדערוואכן איז ער דאך אטאמאטיש א שגגת שבת, און אז די משנה זאגט אז מען ברענגט עקסטערע קרבנות איז שוין אויפגעדרינגען די בעיא אויף דעם זאגט די גמרא ניין, אז אפילו לויט ריש לקיש קען מען אויך נישט פושט זיין די בעיא, ווייל כ'קען דיר יא איינזעצן די משנה דווקא בזדון שבת, אז ער האט געוואוסט אז מען טאר נישט ארויסגיין חוץ לתחום לויט רבי עקיבא וואס האלט אז עס איז א איסור דאורייתא, און ממילא איז ער שוין א זדון שבת און שגגת מלאכות, אבער אין הכי נמי, בהעלם זה וזה בידו, בלייבט טאקע א בעיא דלא איפשטא.